די היינטיגע בלאט איז דף ו עמוד א', און לאמיר אנהייבן דף ה עמוד ב' פון אונטן, דריי שורות פון אונטן. תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבא בנימין אומר, אבא בנימין זאגט שניים שנכנסו להתפלל, צוויי מענטשן זענען אריינגעגאנגען אין בית מדרש דאווענען שמונה עשרה וקדם אחד מהם להתפלל, איינער האט געענדיגט שמונה עשרה קודם, ולא המתין את חברו, און זיין חבר דאווענט א לענגערע שמונה עשרה און האט נישט אויסגעווארט ביז זיין חבר זאל ענדיגן דאווענען ויצא און איז ארויסגעגאנגען און מען רעדט דא וואס די בית מדרש איז שוין ליידיג און די צוויי אידן זענען די צוויי לעצטע אידן און ער לאזט זיין חבר אין א ליידיגע בית מדרש איז טורפין לו תפילתו בפניו ווארפט מען אים צוריק זיין תפילה אין די פנים אריין. שנאמר, די גמרא דרש'ט א פסוק טורף נפשו באפו ווי רשי טייטשט אז דו האסט גורם געווען אז דיין תפילה, נפשי, נפש, ווערט אנגערופן תפילה, רשי ברענגט א פסוק ואשפוך את נפשי לפני ה' איך וועל אויסגיסן מיין זעהל פארן אייבערשטן, איז טורף נפשו באפו דו ביסט גורם אז דיין תפילה זאל צוריקגעווארפן ווערן צו דיר אין פסוק. פארוואס? הלמענך תעזב ארץ, דו מיינסט אז ווען דו וואקסט ארויס פון בית מדרש און דו האסט שוין געענדיגט דאווענען האט זיך אלעס געענדיגט און תסתלק השכינה ווי רשי זאגט אז די באשעפער איז מער נישט אין בית מדרש און ער גייט איבערלאזן דיין חבר דארט וואס וואס שטייט נאך אינמיטן דאווענען און פשט איז אז דו ביסט נישט מחשיב און דו קעירסט נישט פאר דיין חבר'ס תפילה. און וועגן דעם איז טורף נפשו באפו אז דיין אז ס'איז טורפין לו אז זיין תפילה ווערט צוריק געווארפן צו אים אין פנים אריין. ולא עוד, זאגט די גמרא, נישט נאר דאס אז די תפילה פון דער וואס איז ארויס געגאנגען ערשט ווערט נישט נתקבל, אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ער איז גורם אז די שכינה זאל זיך אפקערן פון אידישע קינדער, שנאמר, שטייט א פסוק ויעתק צור ממקומו, אז צור איז נעתק געווארן פון זיין פלאץ, די פלאץ פונעם אייבערשטן איז ביי אידישע קינדער, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר צור ילדך תשי, ס'איז א מורא'דיג מורא'דיגע הארבע, אמ, מ'וועט שוין אויסשמועסן ואם המתין לו לאמיך ענדיגן די דרשות און נאכדעם פרובירן אביסל געבן אביסל קאנטעקסט פאר די גמרא, ואם המתין לו אויב ווארט ער יא, אויב האט ער יא אויסגעווארט פאר זיין חבר, זיין חבר דאווענט א לאנגע שמונה עשרה, עס קען אפילו זיין אנויאינג, אבער ער נעמט די פאר מינוט און ער ווארט אים אויס, איז מה שכרו, וואס איז זיין שכר וואס ער באקומט, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, האט רבי יוסי ברבי חנינא געזאגט, זוכה לברכות הללו, ער איז זוכה צו די ברכות וואס שטייט אין דעם פסוק שנאמר, לוא הקשבת, רשי זאגט אז הקשבת איז א לשון פון המתנה, ווייל דו האסט אויסגעווארט למצותי וועגן די מצוה וואס איך האב מצווה געווען צו טון גמילות חסד, ויהי כנהר שלומך, דיין פרידן זאל זיין אזוי ווי א טייך, וצדקתך כגלי הים, אזוי ווי די וואלן פונעם ים, ויהי כחול זרעך, דיינע קינדער זאלן זיין ווי זאמד וצאצאי מעיך, זאלסט געבענטשט ווערן מיט אלע ברכות. די גמרא איז זייער זייער א אינטערעסאנטע גמרא, ווען מ'רעדט פון א מענטש ס'איז נישט געווען אזוי אויסגעהאלטן און און און מצות בנדון לכן ווייל ער האט געלאזט זיין חבר ווארטן באט קודם פארן צו מיר אויסשמועסן איז וואס די ראשונים זאגן וואס די פראבלעם פון לאזן זיין חבר ווארטן ס'איז דא דערין צוויי פראבלעמען איינס אז ס'איז דא א פראבלעם פון מזיקים אז דער מענטש וועט דארפן אליין אהיימגיין לאזט זיך אריין אין א סכנה און תוס' האט טאקע א שאלה צו די גאנצע חשש איז נאר ביינאכט, פשט איז ווען דער מענטש דאווענט מעריב, אדער נאר ביי בתי מדרשים, נאר ביי בתי מדרשים וואס זענען געווען אינדרויסן פון שטאט, תוס' ס'איז זייער אינטערעסאנטע תוס', תוס' ברענגט, ור"י היה מאחר תפילתו, די הייליגע ראשון, די ר"י האט פלעגט דאווענען, און מאריך עד שיצאו כולם, ער פלעגט זען אז ער זאל זיין דער לעצטער אין בית מדרש, אויב האט זיך געמאכט א מענטש וואס ער וואס ער איז געווען שפעטער ווי די ר"י, געדאווענט א לענגערע שמונה עשרה, היה מעיין בספר, זייער דעסקריפטיוו. די הייליגע ר"י איז געשטאנען אריינגעקוקט אין א ספר און געווארט עד שגמרו תפילתם און די און תוס' פירט אויס אז אפילו ס'איז דא צדדים צו זאגן אז ס'מיינט נאר ביינאכט און ס'מיינט נאר אין א בית מדרש אין א פעלד איז ונאה להחמיר אף לנו זאלן אונז אויך זיך פירן און מחמיר זיין אזוי ווי אזוי ווי די ר"י און זוכה זיין צו די אלע ברכות וואס שטייט דא. סאו אזוי אונז האבן מיר אנגעהויבן דאס איז זייער אינטערעסאנט. ווייל וואס איז פשט? סך הכל דער מענטש איז נישט געווען אזוי אויסגעהאלטן אז ער האט זיך אביסל געיאגט און נישט אויסגעווארט פאר זיין חבר מען האט אים קוים געבלאקט זיין דרייוועי, איך מיין ס'איז דא נאך וועגן וויאזוי מען קען אפטוהן א מענטש און גורם שת, מען זעהט נאכנישט די שארפע לשונות שגורם שת לשכינה שתסתלק מישראל. די ווארט קען זיין אז דער מענטש איז מורא'דיג מורא'דיג איגאוסענטריק און ס'איז מורא'דיג בולט, ער זארגט זיך פאר זיין רוחניות, ער האט געדאווענט, ער איז א מענטש וואס איז מחשיב תפילה, און ווען ס'קומט צו זיין חבר'ס תפילה איגנארט ער עס, פשט איז אז ער איז נישט מחשיב נישט זיין חבר'ס פעין אז זיין חבר וועט מורא האבן אהיימצוגיין אליין, און נישט זיין חבר'ס תפילה, זיין חבר קען שוין נישט יעצט מכוון זיין, און ס'איז מורא'דיג בולט, ס'איז נישט פשט אז דו האסט יעצט איגנארט דיין חבר אין דיין תפילה. אין די צייט וואס דו נעמסט קער פון דיין רוחניות און מכלומר'שט פארשטייסטו די וועליו פון תפילה, איגנארסטו דיין חבר'ס תפילה. דאס איז א דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע השחתה, און אויף דעם זאגט די גמרא אז עס איז טורפין לו. דו ווייסט נישט וואס דאווענען מיינט. אויב דיין חבר'ס דאווענען ביי דיר נישט אזוי ווערד ווי דיין דאווענען, דאס הייסט נישט קיין דאווענען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. סאו די גמרא, די אבא בנימין איז זייער גוט אין פלאץ, און אונז האמיר געהאט נעכטן א אבא בנימין וואס דארט האט ער גערעדט אז א מענטש זאל דאווענען שלא שיהא תפילתי סמוך למטתי, דארט האט מען גערעדט וועגן די ענין פון מכוון זיין בתפילה, די גמרא האט אויך א שייכות מיט מכוון זיין בתפילה, פארוואס? אז דער מענטש, אז דער מענטש וואס. בלייבט אין בית מדרש אליין קען נישט מכוון זיין בתפילה דאס איז איין המשך און אויך האט אונזער גמרא א שייכות מיט מזיקים אז דער מענטש פארוואס קען ער נישט מכוון זיין בתפילה ווייל ער האט מורא פון מזיקים די גמרא פארט יעצט ווייטער אין די סוגיא פון מזיקים. אזוי אז די אלע מימרות האבן א שייכות איינס מיטן צווייטן די מיטעלסטע מימרא פון אבא בנימין איז אזוי ווי א בריק ס'רעדט סיי פון כוונת התפילה און ס'רעדט סיי פון מזיקים און אונז גיימיר יעצט ווייטער אין די סוגיא פון מזיקים. תניא, נאך א ברייתא, אבא בנימין אומר, אבא בנימין האט געזאגט אלמלי ניתנה רשות לעין לראות ווען א אויג וואלט ווען געקענט זען די אלע מזיקים וואס דרייען זיך ארום א מענטש איז אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקים, א שום מענטש וואלט נישט געקענט האבן קיין מעמד. ער וואלט אזוי דערשראקן געווארן צוליב די ריבוי המזיקים וואס נעמען ארום דעם מענטש, דאס איז פשוט פשט, פשט איז אז אויב איך זעה זיי וואלט איך געווארן מורא'דיג דערשראקן, פני יהושע לערנט אביסל אנדערש, ווייל למעשה ווי לאנג קען א מענטש זיין דערשראקן? א מענטש איין טאג, צוויי טאג, דריי טאג, עט סאם פוינט דארף זיך א מענטש צוגעוואוינען, אבער די פני יהושע לערנט עס בהמשך וואס מען זעט ווייטער, אבער ווען דו קומסט אריין אין זייער טעריטאריע, ווען דו אינגעידזשסט מיט די מזיקים דעמאלטס ווערן זיי צעווילדעוועט, דעמאלטס ווערן זיי ברוגז, מילא אויב א מענטש וואלט געקענט זען די מזיקים וואלטן זיי געווארן אויפגערייצט און וועגן דעם איז אין כל בריה יכולה לעמוד, נאך א פשט. אמר אביי האט אביי געזאגט אינהו נפישי מינן, די מזיקים זענען מער פון אונז, וקיימי עלן, זיי הויערן ארום אונז כי כסלא לאוגיא, ווען מען פלעגט איינפלאנצן די גפנים פלעגט מען מאכן אינמיטן אזא אזא בוימל און ארום האט מען געמאכט א קריץ וואס האט איינגעזאמלט די וואסער, איז די מזיקים הויערן ארום אונז אזוי ווי די קריץ וואס הויערט ארום דעם בוימל. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט כל חד וחד מינן, יעדע איינס פון אונז, פשט איז יעדער מענטש, אלפא משמאליה, האט טויזנט מזיקים צו זיין לינקע זייט, ורבבתא מימיניה, אויף זיין רעכטע זייט האט ער צען טויזנט, אונז ווייסן דאך אז רעכט ווייזט אלץ אויף רוחניות, אויף קדושה, און פשט איז אז דארט וואו ס'איז די צד הקדושה דארט פרובירן זיי זיך מער מתגבר זיין, און די גמרא גייט יעצט ברענגען פארשידענע ביישפיל אז דווקא דארט וואו ס'איז די צד הקדושה דאס הייסט ארום תלמידי חכמים דווקא דארט פרובירן זיך די מזיקים מער צו מתגרה זיין, אמר רבא האט רבא געזאגט, האי דוחקא די שטופעניש דהוה בכלה וואס מ'שפירט ביי א דרשה, ווי רש"י זאגט אמאל, זיצט מען שבת ביי די דרשה אין בית המדרש און ס'פילט זיך זייער צושטופט אלדאו וואס דער עולם איז איז יושבים רווחים ודומה להם כיושבים דחוקים, מען זיצט באקוועם אבער ס'פילט זיך ווי מען זיצט צושטופט. מינייהו, דאס קומט פון זיי, די מזיקים, זיי פילן אן דעם בית המדרש, זיי זענען דארט ביי די דרשה, מינייהו הוי. הני ברכי דשלהי די ווייעדיגע קניען וואס מאכט זיך ביי תלמידי חכמים, אזוי זענען דא וואס זענען מסביר אז אלעס איז דא בהמשך אז מ'רעדט דא פון תלמידי חכמים, און דער תלמיד חכם ער ארבעט דאך נישט א גאנצע וואך, ער ארבעט דאך נישט א גאנצן טאג, סאו פארוואס זענען זיינע קניען אזוי אויסגעמוטשעט? מינייהו דאס קומט ווייטער פון זיי, די מזיקים זיי מוטשענען אויס די תלמידי חכמים, הני מאני דרבנן, די קליידער פון די רבנן, דבלו, וואס זיי ווערן זייער שנעל פארוועלקט, זיי ווערן זייער שנעל אויסגענוצט, לכאורה פארוואס ווייטער ווען ער ארבעט ווען ער איז אינדרויסן אין פעלד און איז מסתבר אז די קליידער זאלן ווערן אויסגענוצט אז א מענטש זיצט אין בית מדרש פארוואס ווערן זיינע קליידער פארוועלקט איז מחופיא דידהו דאס געשענט פון די קראצענישן פון די מזיקים דאס געשענט פון די קראצענישן פון די מזיקים וואס זיי קומען זיך אריין רייבן אין די תלמידי חכמים הני כרעי דמנקפן דאס זענען ווייעדיגע פיס פיס וואס האבן אזעלכע אזעלכע וואונדן איז מינייהו מינייהו קומט עס ווייטער פון זיי. זאגט יעצט די גמרא, האי מאן דבעי למידע להו, איינער וואס וויל טאקע וויסן אז ס'איז דא אזא זאך ווי מזיקים, איי געס אז אמאל איז אויך געווען סקעפטיקס, איז די גמרא אדרעסט עס, איז כ'האף פאר דיר אן עצה ווי דו קענסט דיך איבערצייגן אז ס'איז דא אזא זאך ווי מזיקים, איז לייתי קיטמא נהילא, זאלסטו נעמען דורכגעזיפטע אש, פשט איז דאס איז זייער דינע אש, ונהדר אפורייה זאלסט עס ארומלייגן דיין בעט, און דאס כאפט זייער גרינג אויף. די זאמד כאפט זייער גוט אויף פוטפרינטס, ובצפרא צופרי חזי כי כרעי דתרנגולא וועסטו זען אזאלכע פיס טריט פון א תרנגול זאלסטו וויסן אז דאס איז די מזיקין, די שדין וואס דרייען זיך ארום א מענטש ביינאכט און ווי אונז האבן שוין געהאט אין די פארגאנגענע שיעורים וועגן דעם ליינט מען קריאת שמע ביינאכט און יפול מצדך אלף ווייל מען ווייסט אז ביינאכט קענען די מזיקין מער האבן א שליטה. און וואס הייסט כי כרעי דתרנגולא? נאר שדים האבן האבן די זייער זייער פיס זעט אויס ווי תרנגולים, אויף דעם האט מען געזאגט אז היטלער האט ס'איז אוודאי נישט אמת, אבער אזוי האט מען געזאגט בעיסד אויף די גמרא. האי מאן דבעי למחזינהו. ביז יעצט האט מען גערעדט פון איינער וואס וויל זיך איבערצייגן אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי שדין, האי מאן דבעי למחזינהו, איינער וואס וויל זיי פאקטיש זען מיט די אייגענע אויגן, געבט די גמרא א אינטערעסאנטע רעסעפי ווי אזוי דו קענסט אנקומען צו זען שדין. לייתי שלייתא, זאלסטו נעמען א שליא, אונז האבן שוין גערעדט וואס א שליא איז, א שליא איז די זאק וואס האלט א וולד,

אייזענע רער, ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא זאלסטו עס פארמאכן מיט א חותם פון אייזן, פארוואס אויב נישט איז דילמא גנבי מיניה די מזיקים וועלן עס צונעמען פון דיר, אה וואס ארט דיך אז זיי גנב'נען עס, איי געס אדער פארדעם פאר האסטו עס אריינגעלייגט אין דיינע אויגן אדער נאכדעם ווען דו ווילסט עס נאך נוצן, אדער קען מען זאגן אז די רגע זיי גנב'נען פון דיר זאכן האבן זיי שוין א געוויסע שליטה אויף דיר, על כל פנים אויב דו ווילסט די זאך זאל נישט ארויסגיין פון אונטער דיין האנט זאלסטו עס פארמאכן מיט א אייזערנע חותם און ווי מען טרעפט אין אסאך פלעצער אז א זאך וואס האט א חותם האבן האבן די מזיקים נישט קיין שליטה, זאגט די גמרא ווייטער ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק, בשעת דו טוסט דאס זאלסטו האלטן דיין מויל פארמאכט, די פשט איז דו אליינס זאלסט אויך זיין אזוי ווי חתום אזוי ווי פארמאכט, כי היכי דלא ליתזק אז די מזיקים וואס זיי האבן נישט ליב ווען מען קומט אריין אין זייער טעריטאריע און ווען מען זעהט זיי, איז זיי זאלן דיר נישט מזיק זיין, זאגט די גמרא, רב ביבי בר אביי עבד הכי, ווי ס'זעט אויס עבד הכי מיינט ער האט טאקע געהאלטן זיין מויל פארמאכט, חזא, ער האט טאקע געזען די מזיקים, אבער ואיתזק און ער איז ער איז למעשה יא ניזק געווארן, בעו רחמי רבנן רחמי עליה. האבן די רבנים געבעטן רחמנות אויף אים ואיתסי איז געווארן אויסגעהיילט. כ'ווייס נישט וואס פשט פון די גמרא, אבער אזויפיל קען איך זאגן אז דער בן איש חי זאגט אז היינט איז נישט מצוי קיין מזיקים, כ'מיין ס'איז א דבר מוסכם אז בזמנינו אלה איז נישט אזוי מצוי מזיקים, און ס'איז אפשר קען מען זאגן ס'איז בכלל נישט מצוי, היינט איז דא סעקיוריטי קעמערעס אויף אלע יעדע ד' אמות אין די וועלט, און לפי ידיעתי האט מען נאך קיינמאל נישט געזען קיין מזיקים, נישט בייטאג און נישט ביינאכט, אפשר מענטשליכע מזיקים איז דא אבער נישט קיין נישט קיין שדים, ס'איז דא א בוק פון זמיר כהן דארט ער ברענגט פיקטשערס פון מכלומרשט וואס מ'האט יא געזען מזיקים באט וויפיל כ'האב עס נאכגעגאנגען איז אלעס אלעס פאלשע זאכן מילא א מענטש דארף וויסן אז ער דארף נישט מורא האבן ער קען זיין א בוטח בהשם זאגט די הייליגע גמרא תניא האמיר געלערנט אין א ברייתא אבא בנימין אומר אבא בנימין זאגט נאך א ברייתא פון אבא בנימין אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת די תפילה פון א מענטש ווערט נישט ווערט נישט דערהערט, ווערט נישט אנגענומען, אלא בבית הכנסת, בית הכנסת מיינט א פלאץ וואס איז מיוחד אויף דאווענען, און די ראשונים זאגן אז דאס מיינט צו זאגן אז אפילו א מענטש דארף אמאל דאווענען ביחידות איז נאך אלץ א מעלה אז ער קומט אין בית מדרש וואס איז א מקום מסוגל לקבלת תפילות, שנאמר שטייט אין פסוק לשמוע אל הרינה ואל התפלה. אז במקום רינה, דארט ווי ס'איז רינה, דארט ווי רש"י זאגט ס'גייט ארויס שירות ותשבחות בנעימת קול ערב ווען די ציבור דאווענט צוזאמען, איז דא א מורא'דיגע נעימות, איז דא א מורא'דיגע זיסקייט אין די תפילה, שם תהא תפילה, דארט זאל א מענטש בעטן רחמים, דארט זאל א מענטש דאווענען שמונה עשרה. אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, פון ווי ווייס איך דער אייבערשטער געפינט זיך אין בית הכנסת דארט ווי אידן דאווענען, שנאמר אלוקים ניצב, בעדת קל אז דא און ווי רשי טייטשט עדת קל איז דא מיינען בבית מועד שלו דארט ווי ס'איז א בית וועד ווי מ'קומט זיך צאם צו דינען דעם אייבערשטן איז אלוקים נצב אין די אין די בית וועד. ומנין לעשרה שמתפללים ששכינה עמהם דא רעדט מען אפילו ווען ס'איז נישט אין א בית מדרש אויב צען אידן דאווענען אפילו מ'כאפט א מנחה אין מנחה עיריע א אידן דאווענען א אידן שטעלן זיך דאווענען ששכינה עמהם דער אייבערשטער איז דארט שנאמר שטייט א פסוק די זעלבע פסוק אלקים ניצב בעדת קל אז דער אייבערשטער שטייט ווען ס'איז דא אן עדה, און א עדה ווערט אלס אנגערופן צען, ווי רש י ברענגט די פסוק וואס מ'טרעפט עד מתי לעדה רעה, אזוי איז וואס מ'טרעפט ביי די מרגלים, די מרגלים זענען אריגינעל געווען צוועלף, ווען ס'איז געווען עדה רעה, ווען זיי זענען שוין געווען א שלעכטע עדה, איז מען דאך שוין געשטאנען אן כלב ויהושע, כלב ויהושע זענען נישט מיטגעגאנגען מיט די מרגלים, מיט די בעצתם רעה, ס'קומט אויס אז אן עדה באדייט צען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מנין לשלושה שישבו בדין, דריי דיינים זיצן און פסק'ענען א דין תורה ששכינה עמהם, דער אייבערשטער איז מיט זיי, שנאמר, שטייט א פסוק בקרב אלהים ישפוט, און אלהים וועט דא מיינען בית דין, ישפוט, דארט פסק'נט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער געפינט זיך בקרב אלהים, צוזאמען מיט בית דין ומנין, זאגט די גמרא ווייטער, לשניים שיושבים ועוסקים בתורה, צוויי אידן זיצן און לערנען, שהשכינה עמהם, דער אייבערשטער איז מיט זיי, שנאמר שטייט אין פסוק אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ויקשב ה', זאגט רש י אז ויקשב איז א לשון פון המתנה, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט אנהייב פון דעם עמוד, אז דער אייבערשטער איז ממתין להם שם, דער אייבערשטער זיצט און ווארט פאר זיי דארט, די פסוק פירט אויס, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ולחושבי שמו, זאגט די גמרא מאי ולחושבי שמו, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט חישב אדם לעשות מצוה ונאנס, א מענטש האט גערעכנט צו טון א מצוה ונאנס און ער איז געווען אן אונס ולא עשאה ער האט עס נישט געקענט טון, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, איז דער אייבערשטער איז מעלה עליו הכתוב, זאגט די תורה ולחושבי שמו, דער אייבערשטער טוט מחשב זיין, דער אייבערשטער מאכט דעם חשבון ווי כאילו דער מענטש האט געטון די מצוה, און. דער הייליגער רבי אלימלך ברענגט די גמרא און איז עס מסביר, זאגט ער פיר ווערטער ועיקרו כוונת הלב, דער עיקר פון א איד איז אלץ די הארץ, און אויב דער איד האט צוגעשטעלט די הארץ צו טון די מצוה, ס'איז די לעצטע שטיקל אין פרשת וירא, מען קען עס נאכקוקן, און ער זאגט דארטן אז א מלך בשר ודם, וויאזוי ווייסט ער אז זיין עבד וויל טון זיין רצון, ווען ער האט פאקטיש געטון זיין רצון ווייסט ער. אז ער האט אים געוואלט דינען. אבער דער אייבערשטער וואס איז א בוחן כליות ולב, ער ווייסט וואס טוט זיך אין די הארץ פון א איד, אויב זעט ער אז ס'איז חישב לעשות דער איד ברענט צו טון א מצוה, ער וויל זיין א עובד השם נאר בנאנס נישט אלעמאל גייט עס, איז מעלה עליו הכתוב. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, ומנין, פון וואו ווייס איך, שאפילו אחד. אפילו איין מענטש אליין שיושב ועוסק בתורה, אוודאי דארף מען לערנען מיט א חברותא, אבער אמאל איז דא א מענטש וואס ער האט נישט קיין חברותא, אדער איז ער איז אליין, אוודאי דארף ער נאך אלץ עוסק זיין בתורה, ששכינה עמו, דער אייבערשטער לערנט מיט מיט אים, דער אייבערשטער איז מיט אים, שנאמר, שטייט אין פסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי, איבעראל וואו איך וועל דערמאנען מיין נאמען, דאס איז די תורה, אבוא אליך וועל איך קומען צו דיר בלשון יחיד, וברכתיך און איך וועל דיר בענטשן. פרעגט די גמרא אזוי, וכי מאחר דאפילו חד. אויב אונז טרעף מיר א פסוק וואס זאגט אז אפילו א איד לערנט אליין תורה האט ער דער אייבערשטער מיט זיך, תרי מיבעיא, וואס דארפסטו מיר ברענגען א פסוק אז ווען צוויי לערנען צוזאמען האבן זיי דער אייבערשטער מיט זיך, ס'איז דאך א דבר המובן מאליו. זאגט די גמרא, תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות, ווען צוויי אידן לערנען צוזאמען גייט דער אייבערשטער און שרייבט עס אריין אין זיין ספר הזכרונות במעלות פון די צוויי אידן, חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות, א איד לערנט אליין האט ער נישט די מעלה ס'ווערט אריינגעשריבן בספר א זכרונות, תוס' זאגט א למעשה זאגט דאך די משנה וכל מעשיך בספר נכתבין אז ווען א סיי וואס א איד טוט די גוט די בעד די אגלי ווערט אלעס אריין וכל מעשיך אלעס ווערט אריין געשריבן זאגט תוס' ס'דא צוויי ספרים ס'איז דא א ספר הזכרונות דארט שרייבט אריין דער אייבערשטער פון אלע מענטשן פארשידענע וויכטיגע זכרונות וואס מען דארף געדענקן און נאכדעם יעדער מענטש האט זיך זיין זיין פריוואטע ספר פון וכל מעשיך בספר נכתבין וואס דארט ווערט אריין געשריבן אפילו ווען א מענטש לערנט אליין די מהרש"א לערנט אנדערש, די מהרש"א זאגט אז ווען א איד לערנט צוזאמען מיט א חברותא דאס קען יעדער איינער אליין מרגיש זיין, פארשטייט ער בעסער, מען איז מחדש בעסערע חידושי תורה און מען קומט אן מער לאמיתה של תורה, איז אזא תורה געהערט אין ספר הזכרונות, אבער ווען א איד לערנט אליין איז ער נישט אלעמאל מכוון לאמיתה של תורה און אזא תורה קען מען נישט פארשרייבן. פרעגט די גמרא ווייטער וכי מאחר דאפילו תרי. אויב טרעפן אונז א פסוק אז אפילו ווען צוויי מענטשן זיצן און לערנען איז דער אייבערשטער מיט זיי, איז תלתא מיבעיא. פארוואס דארף איך האבן א פסוק אז ווען דריי אידן זיצן און לערנען איז דער אייבערשטער מיט זיי? עס איז דאך זעלבסט פארשטענדליך. ענטפערט די גמרא מהו דתימא, דינא שלמא בעלמא הוא, ווען מען רעדט פון פון א בית דין, ווען מען רעדט פון א דין תורה, איז שלמא בעלמא. מ'רעדט דא פון מענטשן וואס זענען עושה שלום במרומים, וואס זיי זענען מידיעיטערס, זיי ברענגען שלום אויף די וועלט. און ולא אתיא שכינה, ס'הייסט נישט קיין תורה, די שכינה קומט נישט, קא משמע לן זאגט די גמרא, דדינא נמי היינו תורה, אז א איד פסק'נט לאמיתה של תורה, אז א איד פירט אויס די כוונת התורה, די ציווי פון די תורה אז מ'זאל זיך פירן ווי די תורה, דאס אליין איז תורה. די מאור עיניים, ווי באקאנט, ברענגט פון הייליגן בעל שם, אז מה דאך אז א איד לערנט המחליף פרה בחמור, איז ער איז ער עוסק בתורה, אוודאי אז א איד איז פאקטיש מקיים איז א מחליף פרה בחמור און ער האנדלט און וואנדלט און מאכט געשעפטן אבער ער פירט זיך על פי דיני תורה איז דאך דאס זיכער תורה דאס איז דאך די זאך אליין יענץ איז דאך נאר וואס מען רעדט א סינעריאו א היכי תמצא ווען דער מענטש וועט עס טון און דא טוט ער עס במציאות איך מיין אז אפשר דאס איז די כוונה פון די גמרא אז שלמא בעלמא אז אפילו א מענטש איז עוסק אין שלום בית און אין הבאת שלום בין אדם לחבירו, אבער ער טוט עס על פי תורה, ער פירט דאך דא אויס די כוונת התורה, און דאס אליין איז תורה. און בעצם דאס איז די יסוד פון גאנץ חסידות. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. וכי מאחר דאפילו תלתא, אויב האבן אונז א פסוק איז אפילו צווישן דריי, איז שכינה שרויה עמהם, שכינה עמהם איז עשרה מיבעיא, וואס דארף איך האבן א פסוק אויף צען, זאגט די גמרא אז עשרה קדמה שכינה ואתיא, קומט נאך דער אייבערשטער פריער, פון רש י איז משמע אז רש י מיינט צו זאגן אז איינמאל ס'הייבט זיך אן אסעמבלען א מנין, איז דער אייבערשטער ווארט נישט אויס ביז ס'איז דא דארטן אלע צען און דער אייבערשטער קומט שוין, מען מוז נישט אזוי לערנען רש י באט ס'קען זיין אז דאס איז די כוונה פון רש י. תלתא, ווען איך רעד אבער פון דרײַ פון א בית דין, דעמאלטס פאדערט זיך אז ס'זאל זיין, דעמאלטס פאדערט זיך אז עד עד דיתבי, אז בית דין דארף זיך זעצן, און נאכדעם קומט דער אייבערשטער, און ווי רש י זאגט איז עס מרומז אין די פסוק, ניצב בעדת קל, וואס מ'רעדט פון א מנין איז דארט איז זאגט רשי מעיקרא משמע ס'זעט אויס דער אייבערשטער איז שוין דארט ניצב ער איז שוין דארט און ווען מ'רעדט פון א בית דין שטייט דאך שטייט דאך די לשון פון בקרב אלהים ישפוט איז ישפוט מיינט בשעת משפט אז נאכדעם וואס בית דין זעצט זיך זיי זענען שוין בשעת משפט איז דער אייבערשטער דארט דער רשבא לערנט אביסל אנדערש אז נישט פשט אז קדמה שכינה ואתיא אז די שכינה קומט פאר די מתפללים, און קדמה שכינה ואתיא מיינט אז די אייבישטער קומט צוזאמען מיט די מתפללים, און ס'איז קדמה אויף דעם פון פון פון א בית דין, אז ביי בית דין זאג איך אז נאר ווען זיי זיצן שוין און זיי פסק'נען דעמאלטס קומט דעמאלטס קומט דער אייבישטער, דא איז עס קדמה אז ואתיא זיי קומען צוזאמען מיט דעם מנין, האבן מיר צוויי פשטים. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, מנין פון ווי ווייס איך שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כביכול, אוודאי דער אייבערשטער האט נישט קיין האנט, דער אייבערשטער האט נישט קיין תפילין אין די הבנה וואס אונז פארשטייען מיר וואס תפילין, אבער ס'איז דא עפעס א געוויסע בחינה פון תפילין וואס דער אייבערשטער לייגט, שנאמר שטייט פסוק נשבע השם בימינו, דער אייבערשטער שווערט בימינו, ובזרוע עוזו, דרש'נט די גמרא בימינו זו תורה. שנאמר מימינו אש דת למו, אש דת מיינט אלץ די תורה, א פייערדיגע דת, ובזרוע עוזו, און די שטארקייט פון זיין ארעם, אלו תפילין, אלו תפילין, גייט ארויף אויף די תפילין, שנאמר שטייט א פסוק השם עוז לעמו יתן, ער דער אייבערשטער האט געגעבן עוז פאר אידישע קינדער, מנין שהתפילין עוז הם לישראל, פון ווי ווייס איך אז די עוז וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אידן רעדט מען פון תפילין, דכתיב, שטייט א פסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך אז דורך תפילין, ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש אז דאס גייט ארויף אויף די תפילין, אז מען זעט אז תפילין ברענגט א יראה פאר עמי הארץ, איז דאס אן ענין פון עוז, דאס איז אן ענין פון שטארקייט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, הני תפילין דמרי עלמא, די תפילין פונעם אייבערשטן, מה כתיב בהו, ווי איך פארשטיי די גמרא רעדט מען יעצט פון די תפילין של יד פונעם אייבערשטן, איך בין נישט זיכער, באט אזוי גייען מיר פרובירן לערנען, ווייל אונז האמיר אנגעהויבן ובזרוע עוזו, מען דרש'נט דא די זרוע פונעם אייבערשטן כביכול, אז מען רעדט פון די זרוע רעדט מען פון תפילין של יד, וואס שטייט אויף די תפילין של יד פונעם אייבערשטן, אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, איך האב א פסוק אז דער אייבערשטער גרויסט זיך אז איך האב א איינציג פאלק און עס איז נישט דא נאך אזא פאלק ווי אידישע קינדער, פרעגט די גמרא מי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל, גרויסט זיך, לויבט זיך דער אייבערשטער מיט די שבח פון זיין פאלק? זאגט די גמרא אין יא דכתיב ס'שטייט את השם האמרת היום רש"י זאגט אז האמרת איז א לשון פון חשיבות ושבח איך האב געלויבט דעם אייבערשטן והשם האמירך היום דער אייבערשטער האט מיך געלויבט. און וויאזוי דרש'ן איך דעם פסוק אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם עטס האטס מיר געמאכט א געאיינציגסטע לויב ענק זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד אז ס'איז נישט דא נאך אזא באשעפער דאס איז א זייער א יחידות'דיגע לויב. אז אז איך בין אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, איך וועל ענק אויך מאכן א געאיינציגסטע לויב. אתם עשי אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, איך וועל אויך ארויסברענגען א געאיינציגסטע לויב אויף אידישע קינדער שנאמר, וואס עס שטייט אין פסוק ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, עטס זענטס א פאלק וואס איז נישט דא נאך אזא פאלק, און אז פשט איז אז עס איז נישט דא נאך אזא פאלק איז דאס א שבח וואס מען קען נישט זאגן אויף קיינעם נאר אויף אים. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אמר ליה רב אחא, בריה דרבא לרב אשי, תינח בחד ביתא, איך ווייס שוין וואס וואס טוט זיך אין איין בית פון די תפילין פונעם אייבערשטן, סאו ווי אונז האמיר לערנען אזוי, די של יד האט איין בית, די של ראש האט פיר בתים, איז כ'ווייס שוין לאמיר זאגן וואס ס'שטייט אין די של יד, מי כעמך, איך קען נוצן די מי כעמך אויך פאר איין בית, פאר איין בית פונעם של ראש, אבער פאר די איבעריגע דריי, ס'מאכט נישט קיין סענס אז איך זאל פשוט איבערלייגן דעם זעלבן פסוק, און אזוי ווי ביי אונז האמיר באזונדערע פרשיות אין די פיר בתים, זאל איך זאגן אז דער אייבערשטער'ס תפילין איז אויך כביכול אזוי, מילא איז די גמרא'ס שאלה, אז כ'ווייס וואס איז אינעם של יד, איך ווייס וואס איז איין בית פונעם של ראש און וואס טוט זיך אין די איבעריגע דריי אין די איבעריגע דריי בתים, בשאר בתי מאי, אמר ליה האט ער אים געברענגט נאך פסוקים וואס רעדן פון די גדלות פון פון כלל ישראל, און די פסוקים. ליגט אין דער אייבערשטנ'ס תפילין, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, דאס איז צוויי פסוקים, אשריך ישראל, או הנסה אלוקים, ולתתך עליון. זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא אי הכי נפישי להו טובי, האסט מיך יעצט געברענגט נאך פינף פסוקים, אי הכי נפישי להו טובי בתי, דארפסט דאך מאכן אסאך מער בית'לעך ווי פיר, זאגט די גמרא, אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא, די צוויי פסוקים עלן גיין אין איינס, אשריך ישראל מי כעמך ישראל בחד ביתא עלן גיין אין צוויי. און דא לייג איך שוין אריין דעם מי כעמך ישראל וואס דאס איז די פסוק וואס איך האב אנגעהויבן, או הנסה אלקים בחד ביתא, האלט מיר שוין ביי דריי, ולתתך עליון בחד ביתא, האלט מיר שוין ביי פיר. זאגט די גמרא וכולן, די אלע פסוקים, כתיבי באדרעיה, די אלע פסוקים, אזוי ביי אונז האמער די אלע ד' פרשות שטייט אין די תפילין של יד, אין איין פרשה, איז אזוי אויך דער אייבערשטער'ס תפילין, איז די אלע כתיבי באדרעיה, די אלע פסוקים, שטיין אין איין אין איין בית אויף די תפילין של יד פונעם אייבערשטן, ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.